פרק ז' הייבט זיך אויכעט אן ראנג, וואלט געדארפט מסדר זיין די פרקים אנהייבן אביסל פריער אין פרק ו' ווי ס'שטייט ויהי ביום דבר ה' אל משה בארץ מצרים, דארט הייבט זיך אן וואס אונז רופן די צווייטע חלק פון די מעשה פון יציאת מצרים, דאס איז די סדר, מ'קען רופן באופן כללי די סדר פון די צען מכות. אין די ערשטע שטיקל דא, די ערשטע שטיקל דיאלאג צווישן משה און די אייבערשטער, זעט זיך אויס בעצם א חזרה, מען האט שוין אלעס דאס געלערנט פריער, ס'איז שוין געווען גלייך פאר, גלייך פאר די תולדות ואלה שמות בני ראשי בית אבותם וואס אונז האבן יעצט געלערנט, איז בעצם געווען דאס, און נישט נאר דאס, די צווייטע חלק איז שוין אויך געווען פריער, איז נישט קלאר צו מיך צו יעדע מאל וואס שטייט נאכאמאל די זעלבע ענין די זעלבע איידיע צו עס מיינט געווען נאך א שמועס קען זיין דאס חזר'ט איבער די תורה כדי אונז צוריק צו אריענטן אין די מעשה דאס איז א סדר וואס די מפרשי הפשט זאגן אז די תורה טוט אסאך מאל מען האט מפסיק געווען צוליב א ענין מען האט געוואלט זאגן תולדות ווער דער משה איז ווער זיין טאטע איז ווער זיין זיידע איז גייט מען צוריק מען פארציילט די אייבערשטער האט געזאגט אני השם דבר אל פרעה משה האט געזאגט אני ערל שפתים די אייבערשטער האט אים געענטפערט און דא הייבט זיך אן די פרק אפיציעל ראה נתתיך אלקים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך. און די אייבערשטער לייגט צו וואס ער האט שוין געזאגט אויכעט אפשר ענליך אין א פריערדיגע פרשה ואני אקשה את לב פרעה ולא ישמע אליכם פרעה ונתתי את ידי במצרים ער לייגט צו דא א אינטערעסאנטע לשון והוצאתי את צבאותי את עמי בני ישראל מארץ מצרים צבאותי איז דאך טייטש מיין מיליטער יא דא זענען זיי שוין עפעס א מיליטער ס'איז א נייע גדר פאר די אידן זיי זענען נישט סתם מענטשן זיי זענען די מיליטער זיי גייען ארויסגיין שפעטער ביד רמה וחמשים אפשר איז א רמז אויף דעם און וידעו מצרים כי אני השם א דריטע זאך וואס די אייבערשטער זאגט אז די סיבה פארוואס ער מאכט די אקשה את לב פרעה איז כדי ס'זאל ארויסקומען מיט די מכות וואס גייט וואס מ'גייט יעצט לערנען די נעקסטע פרק און על דורך דעם וידעו מצרים כי אני השם און אזוי טוט משה און ס'שטייט נאך איין שטיקל אינפארמעישן ווי אלט משה און אהרן זענען געווען אַכציק און דרײַ און אַכציק דאס איז בעצם כולו א המשך צו די פריערדיגע שטיקל וואס אונז האבן געלערנט וועגן מען קען עס רופן די סדר היחוס איז א חלק פון דעם איז ווי אלט זיי זענען געווען ס'איז געשטאנען ווי אלט עמרם איז געווען ווי אלט ווי סאך יאר ער האט געלעבט עמרם און לוי און קהת און אזוי ווייטער איז לכאורה דא איז ענליך א המשך צו די מעשה און דא הייבט זיך אן די סדר וואס אונז רופן די סדר פון צען מכות ס'דא אין די פרק דריי זאכן און די ערשטע זאך אונז רופן עס נישט א מכה עס הייסט דא א מופת, כ'מיין אז כ'וואלט געדארפט אפשר טראכטן אין סדר המכות, כ'בין נישט זיכער פארוואס, דאס איז א נייע זאך, זייער ענליך צו וואס וואס מ'האט געהאט אין די פריערדיגע פרשה אז משה האט געזאגט אז ער גייט זאגן והן לא יאמינו לי האט די אייבערשטער אים געגעבן א מופת אז וואס אז זיין מטה וועט ווערן א שטעקן און דא זאגט ער עס פאר פרעה. דאס איז נישט די זעלבע אבער מען דארף געדענקען פריער איז געווען פאר די אידן און דא איז פאר פרעה און נאך א זאך וואס איז נישט די זעלבע פריער איז עס געווארן א נחש און דא איז געווארן א תנין אפשר א תנין און א נחש די זעלבע זאך פשטות איז עס נישט א תנין איז א קראקעדייל צו עפעס א גרויסע בהמה א גרעסערע זאך ווי א נחש וואס איז געווארן די נחש און דא הייבט זיך אויך אן א נייע זאך אויך א זאך וואס גייט ממשיך זיין די סדר פון די גאנצע מכות אז די חרטומי די חכמי מצרים מכשפי מצרים זאגן זיי קענען אויכעט און זיי קענען טאקע זייערע מטות ווערן אויך תנינים, און זעהן דא איין זאך, ויבלע מטה אהרן את מטותם פשוט פשט מיינט עס די תנין, דער רש"י לייגט צו אז עס איז שוין געווען א מטה צוריק אבער דאס איז נישט פשוט פשט, און דאס הייסט ער קען בעסער, אביסל בעסער כישוף ווי זיי, אבער ויחזק לב ויחזק לב פרעה, שטייט נישט ויחזק ס'שטייט ויחזק לב פרעה, נאך א זאך מ'זאל גיין כסדר מיטהאלטן, ולא שמע אליהם ס'האט נישט געהאלפן, ער האט געגעבן די מופת, יא? זייער אינטערעסאנט ווייל פרעה האט שוין פריער גערעדט מיט משה און אהרן ער האט שוין געזאגט מי השם און דא עפעס א נייע זאך, ס'שטייט נישט ס'איז נישט קלאר וואס איז געשעהן מיט די פריערדיגע שמועס. דאס הייסט ס'הייבט זיך אן א גאנצע נייע פרישע סדר, ס'הייבט זיך אן מיט דעם מופת. שוין איז דעם מופת נישט געלונגען, גייט די אייבערשטער זאגט פאר משה כבד לב פרעה, ס'האט דיר נישט געלאנגט נישט גיי, ברענג אים די מטה אשר נהפך לנחש, דא גייען מיר צוריק צו די נהפך לנחש, נישט נהפך לתנין, עסט אים זאגן, ה' אלהי העברים האט אים עס געשיקט, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, ס'האט נישט געהאלפן, עד כה, ס'הייסט לא שמעת עד כה, אינטערסאנט, יא, די צוויי מאל, שוין גערעדט מיט דיך לכאורה צוויי מאל, אדער מער, שטייט שוין פריער, ווען די שוטרים זענען געקומען זענען אויך משה ואהרן געווען ניצבים דארט, ס'קען זיין אז די תורה איז נישט מפרט, אפשר האבן זיי פרובירט יעדן טאג צו גיין רעדן מיט פרעה, איך ווייס נישט. און די אייבערשטער זאגט, דו ווילסט, דו ווילסט, דו ווייסט נישט ווער איך בין, בזאת תדע כי אני ה', דאס איז לכאורה א תשובה אויף פרעה מי ה', עסט וויסן. איך וועל שלאגן מיט מיין מטה, און אלעס וועט ווערן בלוט, וועסטו זען. און דער אייבערשטער זאגט פאר משה, ער זאל זאגן פאר אהרן, ער זאל דאס טון, און אלעס ווערט דם, דער סיפור איז זייער מפורט, אלע נהריהם ויאוריהם אגמיהם און אזוי ווייטער, און לעיני פרעה טוט עס אין פראנט פון פרעה, די שלאגן טוט ער אין פראנט פון פרעה אהרן, און ס'געשעט די מכת דם, און וואס איז? חרטומי מצרים מאכן אויכעט ויעשו כן די זעלבע זאך און פרעה זאגט אקעי נאכאמאל שטייט לא שת לבו גם לזאת אפאר מאל שטייט איבערגעחזרט מ'דארף מדייק זיין יעדע מאל וואס וואס עס מיינט און זיי האבן וואסער די מדרש וואס יעדע איינער ווייסט אז די אידן האבן געהאט דאס שטייט נישט דא די פשט איז נאר פון מכת דבר שטייט והפלה השם דא די אידן לכאורה אויך געהאט די זעלבע פראבלעם אבער פון פון די זייט האט מען געקענט טרעפן נאכדעם איז דא מכת צפרדע און ס'ענדיגט זיך מיין צייט אבער די זעלבע זאך איך גיי דיך געבן צפרדע און מען דארף טראכטן וויאזוי ס'ענדיגט זיך די מכה אנדערש ווי די